ספר יונה פרק ב', אין די מעשה האבן אונז געהאלטן אז יונה ליגט אין די וואסער, ס'איז געווען די גאנצע ערשטע פרק, די ערשטע סצענע קען מען זאגן, אדער די צווייטע, נאכדעם וואס ער איז אנטלאפן, ער איז אין די שיף, ס'איז געווען די רוח סערה, ס'איז געווען די גאנצע גורל, מ'האט אים אריינגעווארפן אין די ים, די מלחים זענען זיך געגאנגען, זיי האבן געמאכט זבחים פאר דער אייבערשטער, יעצט גייען אונז צוריק צו יונה, געענדיגט מיט אלע אנדערע מענטשן, דא איז יונה, און יונה איז אין די ים. יעצט וואס איז געשען? וימן ה', דער אייבערשטער האט ממנה געווען א גרויסן פיש איינצושלינגען יונה, און יונה איז געווען אין די פיש דריי טעג און דריי נעכט. ס'איז וויכטיג יעדע פרט דא. און דא קומט אפשר די איינע פון די וויכטיגסטע שטיקלעך פון ספר יונה, וואס איז ממש אזוי ווי א קאפיטל תהילים, א תפילה, ויתפלל יונה אל אדני אלהיו ממעי הדגה, יונה אין די געדערים פון דעם פיש דאווענט ער, יעצט זיין תפילה איז לכאורה א תפילה אזוי ווי א מזמור לתודה, ער גיבט הודאה, הודאה פאר דער אייבערשטער וואס עס איז אים ארויסגענומען, בפשטות אזוי פארשטיי איך איז די המשך פון די תפילה סאיז דאס ער דאנקט שוין דער אייבערשטער אז עס איז אים ארויסגענומען איז אביסל אזוי ווי נישט במקומו בעצם באלאנגט עס שוין ווען ער קומט אינגאנצן ארויס דעמאלטס זאל ער דאנקען דער אייבערשטער. נאר אזוי איז דער סדר לכאורה ווען מען זאגט א תפילה בשעת א בשעת א צרה דערמאנט מען שוין אז מען גייט דאנקען די אייבערשטער כאילו מען האט אים שוין געדאנקט אדער איינער האט געוואלט טענה'ן אז פשוט פשט איז אז בעצם ער דאנקט דא די אייבערשטער אז ער איז ניצול געווארן און נישט דערטרינקען געווארן אין די וואסער. איך שלא יהיה, דא איז א וויכטיגע תפילה און די תפילה טוישט די גאנצע זאך. דאס הייסט בעצם כאילו יונה וואלט באלאנגט ער זאל זיין דערטראנקען אין די וואסער, דאס איז בעצם געווען זיין פלאן לכאו', ער האט אליינס געוואלט, ער האט אליינס געבעטן, אבער ס'גייט נישט, מ'קען נישט, ער האט אליינס נישט, נישט, נישט די אייבערשטער האט געוואלט און נישט ער האט געוואלט, דאס הייסט לפחות ביי די תפילה דאנקט ער שוין דער אייבערשטער אז ער נעמט אים ארויס פון די וואסער, אז ער לאזט אים נישט שטארבן. און ער זאגט אזוי קראתי מצרה לי די תפילה ליין איך זיין תפילה קראתי מצרה לי אל אדני ויענני איך האב געשריגן צום אייבערשטן און ס'איז מיין צרה און ער האט מיר געענטפערט מבטן שאול שועתי שמעת קולי איך האב געשריגן פון די בויך פון די שאול דאס הייסט די בויך פון די פיש עס איז טיף אין די אפגרונד טיף אין די וואסער שאול פון דארט בין איך געשריגן און די אייבערשטער האט מיר אויסגעהערט. יעצט פארציילט ער די מעשה, אזוי גייט די סדר פון אסאך תפילות ס'איז דא, מען זאגט כ'האב קראתי ויענני, נאכדעם פארצייל איך די צרה וואס איז געווען, און ווי דער אייבערשטער האט מיר ארויסגענומען, און ממילא ווי דאנקט מען דער אייבערשטער. ער זאגט אזוי, ותשליכני מצולה בלבב ימים, האסט מיך אריינגעווארפן טיפעניש אין די הארץ פון די ים, ונהר יסובבני, א נהר האט מיך ארומגענומען פון דעם איז געווען א ים אדער א נהר, לכאורה דאס איז א מין לשון מליצה, די תפילה קען מען זאגן אפילו איינער וואס איז נישט דערטראנקען געווארן אין א ים, מיינט עס בדרך משל, איך בין געווען אין א צרה אזוי ווי איך בין אונטער די ים, אבער יונה איז עס טאקע כפשוטו ער איז אין די ים. כל משבריך וגליך עלי עברו, דיינע אלע גלים, משברים מיינט אויך גרויסע כוואליעס, יא א משבר אויף היינטיגע שפראך מיינט א בראך אבער משבר מיינט די גרויסע כוואליעס וואס צוברעכן אזוי ווי משברי ים יא ס'קומט א כוואליע און ס'צוברעכט זיך אזוי ווי קעגן די ביטש אדער קעגן א שיף דאס הייסט דיינע גרויסע כוואליעס זענען אריבער אויף מיר איך בין אונטער די וואסער און וואס איך בין געווען אין א שווערע מצב ואני אמרתי איך האב שוין געטראכט נגרשתי מנגד עיניך איך בין שוין פארטריבן געווארן פון פאר דיינע אויגן דאס הייסט איך גיי מער נישט לעבן מנגד עיניך בפשטות מיינט געלעבט ווען א מענטש לעבט הייסט אתהלך לפני ה' בארצות החיים געשטארבן איז רחוק פון דער אייבערשטער אדער קען זיין אז ס'רעדט זיך פון די געגאנגען פון ארץ ישראל אוועק, יונה, לברוח מלפני ה', זייער אינטערעסאנט, לברוח מלפני ה', לכאורה די איינציגסטע וועג אוועקלויפן פון דער אייבערשטער איז טאקע זיך צו הרגענען, אפילו דעמאלט העלפט עס נישט, אזוי ווי אונז זעען דא. אך, אוסיף להביט אל היכל קדשך, אבער למעשה, נאכדעם וואס איך בין שוין געווען מייאש, אוסיף קוק איך ווייטער, אוסיף להביט אל היכל קדשך, צו דיין היכל, צו דיין בית המקדש, צו דיין הימל ווי דער אייבערשטער וואוינט כביכול, ס'הייסט איך האב שוין געמיינט איך בין אוועק, ביז דערווייל, איך לעב נאך, איך בין נאך דא, איך גיי ווייטער, און אפשר מיינט דאס איך האב גענוג חיזוק צו דאווענען, אדער מיינט דאס איך בין ניצול געווארן. און ער זאגט נאכאמאל, אפפוני מים עד נפש, די וואסער האט מיך ארום גענומען ביז נפש, הייסט עד נפש מיינט אזויווי ביז די האלז, יא, ביז מען שטארבט שוין, אדער אגעין, אין די נמשל, תהום יסובבני, די תהום האט מיר ארום גענומען, סוף חבוש לראשי, די סוף אזויווי די ים סוף, די די כוואליעס פון אויבן אדער דער גראז וואס וואוינט נעבן די וואסער איז שוין אויף הויך מיין קאפ כאילו מיין כ'טוה עס אן אויף מיין קאפ ס'איז העכער מיר לקצבי הרים ירדתי כ'בין אראפגעגאנגען טיף צו די עק פון די בערג ס'הייסט אונטער די בערג כאילו הארץ בריחיה בעדי לעולם די ערד ס'הייסט כ'בין שוין אונטער דער ערד ס'הייסט כ'בין שוין אין תהום אונטער דער ערד אונטער די וואסער די ערד איז אזויווי בריחים אזויווי מיר לערנען אין די פרשה בריחים לאדנים א שלאס א זיגל ס'איז פארזיגלט פאר מיך אויף אייביג, איך בין שוין פון אייביג דא סטאק אין דעי דזשעיל אין דעי תהום, דאס הייסט בעצם אין טויט. דערווייל, ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי, דער אייבערשטער מיין גאט האט מיר ארויסגענומען פון שחת, פון דעם פארדארבעניש, פון דעם אפגרונט, ובמילא זאגט ער, וואס איז געשען בהתעטף עלי נפשי דעמאלט ווען מיין זעהל האט מען זיך אזוי ארום גענומען מיט מיר איך בין שוין געווען אין די מצב פון באו מים עד נפש את אדוני זכרתי האב איך געדענקט דער אייבערשטער איך האב געדאווענט דער אייבערשטער ותבא אליך תפילתי אל היכל קדשך און מיין תפילה איז געקומען צו דיך צו דיין היכל דאס הייסט כביכול דאס איז וואס ער לערנט זיך וואס לערנט מען זיך פון דעם אז טאקע ווען איך בין געווען אין דעם צרה האב איך נישט פארגעסן איך האב געדאווענט און מיין תפילה איז אנגעקומען עס האט געהאלפן געווארן און פון דעם פירט ער אויס, משמרים הבלי שווא, די וואס ווארטן, די וואס זוכן פאלשע הבלים, ס'הייסט די עובדי עבודה זרה, חסדם יעזבו, זיי גייען אפלאזן זייער חסד, זייער געטשקע, פארוואס ער ער העלפט זיי נישט, אבער מיין גאט, השם אלוקי, ער העלפט יא, און וואס גיי איך טון, ואני בקול תודה אזבחה לך, איך ברענג א תודה, איך דאנק דיר, איך ברענג דיך א זבח תודה, יא, אשר נדרתי אשלמה, כ'צאל די נדרים, כ'האב צוגעזאגט אז איך וועל געהאלפן ווערן נאך ברענגען א תודה, ישועתה לאדוני, איך דאנק אויף דער אייבערשטער'ס ישועה, איז דאס איז די מזמור לתודה וואס יונה זאגט. און כאילו ס'קען זיין ס'איז בעצם אביסל מעקט אים איין מעקט אים מער בעצם וואלט ער דאס געזאגט נאך נאכדעם די חלק התפילה איז דא פורים זייער א שיינע תפילה און טאקע ער האט געהאלפן געווארן ויאמר ה' אל הדג דער אייבערשטער זאגט פארן פיש ויקא את יונה אל היבשה די דאג האט ארויסגעשפיגן יונה און נאכדעם הייבט זיך אן די צווייטע האלב פון די מעשה ווי ער גייט טאקע צווייטן מאל קיין נינווה וואס דאס איז די נעקסטע פרקים.